קאסעט נומער זעקס, איז געקומען א איד קיין אמעריקע פון אלף ראבאי געלייענט צבי סערלין, און צו דעם וואס האט אריינגעארבעט די ארבל קרום האט דעיוו אויך געזאגט, אזא ארבעט קאן דא נישט געטאן ווערן, טרען אויס און ניי צוריק איין, א נישט וועסטו מעסטן די גאסן און נאכלויפן דעם עלעוועיטאר. דעיוו איז געווען דערנאך פול מיט רציחה. ער האָט שוין געוווּסט פֿון דער נעכטיקער פֿאַרזאַמלונג און שוין אַפֿילו דערציילט דזשייקאָבסן אויך. אים איז געווען פֿאַרדראָסיק אויף די אַרבעטער. ער האָט געטראַכט, מען טאָר זיי נישט לאָזן אויפֿהייבן קיין קאָפּ. הער נאָר, וואָס אַן אַרבעטער קאָן אײַנפֿאַלן? זיך צונויפֿנעמען אויף אַ ליידיק אָרט אין מיטן גאַס און מאַכן צווישן זיך אַן אָפּמאַך, נישט גענוג וואָס זיי מאַכן אַ לעבן, ווילן זיי נאָך אַרײַנכאַפּן דזשייקאָבסן אין זייערע הענט. דאס האט דעיוו געטראכט אבער אויסגעלאזט האט ער אויף א קול אזוי אז אלע זאלן הערן, דאס קינדערלעך וועט אייך נישט ווערן געשענקט! וואס? האבן כמעט אלע שטומערהייט געפרעגט און דערשראקן אנגעקוקט דעיוון. איך הייס ארבעטן דעטס אלל! האט דעיוו ווידעראמאל באפוילן און האט זיך גענומען יאגן פון איין ארבעטער צום אנדערן. די שטעפערס האבן צעלאזט זייערע מאשינען און נישט געקאנט פארשרייען דאס וואס עס האט געבויערט אין זייערע קעפ. ווער האט אים דערציילט? סעם דער הויכער האט זיך געבויגן מיט זיינע ברייטע פלייצעס איבער דעם טיש און געפלויגן מיט דעם פרעסל אנגעשפארט אויף דעם מיט זיינע האריגע הענט און אים האט הנאה געטאן וואס דעיוו ווייסט שוין איצט וועט זיין גרינגער צו רעדן מיט דזשייקאבסן, אבער ווער האט עס אים געקאנט דערציילן? זאל עס זיין מעגליך אז דער דאזיגער דעיוו איז זיי נאכגעגאנגען און האט זיי אונטערגעקוקט? צו איז דאס געווען די ארבעט פון איינעם פון די ארבעטער? מיטאג צייט איז אין פאבריק געווען שטיל. דזשייקאבס איז געווען פארנומען ביי זיך אינדערהיים און דעיוו איז אויך דארט געווען. זיי ביידע האבן געפירט אזא געשפרעך. איך ראט אייך אלעמען אוועקצושיקן זאגט דעיוו. דו ביסט זיכער אז. זיכער. עס קען נישט זיין. אויב איר גיבט זיי נישט נאך גייען זיי אוועק. איך מוז עס אליין הערן פון זייער מויל. און אויב איר וועט. ווייס איך נישט וואס צו טון. שיקט זי אַװעק אַלעמען. און װוּ װעל איך באַקומען אַנדערע אַרבעטער? שיפֿן קומען אָן אַלע טאָג. אַ שײנע ביזנעס, זײער. און װען עס איז געשען? נעכטן, נאָך דער אַרבעט. װער איז דאָרט געװען? אַלע. קום אַרײַן אינעװײניק, האָט דזשײקאָבס געװאָלט לאָזן זיך אין פֿאַבריק אַרײַן,

עס קען דאך גארנישט שאטן אפשר אריינפירן איינעם פון זיי אהער, איז דעיוו געפאלן אויף א פלאן ווארום ער האט פלוצלונג מורא באקומען אז עס זאל נישט געשען א שלעכטע זאך אויב דזשעיקאבס וועט רעדן צו אלע ארבעטער מיטאמאל. וועמען וועסטו רופן? פרעגט דזשעיקאבס דעם שטארקסטן צווישן זיי, ראט דעיוו. נו, רוף אריין דעם הויכן סעם.

הייבט אן דזשעיקאבס מיט דעם טאן פון איינעם וואס וויל אויסשטראפן זיין פארשיידט קינד, איצט פרעג איך ביי דיר צו עס איז ריכטיג אזוי. וואס? פארשטייט נישט סעם. אייער אפמאך, מישט זיך אריין דעיוו. מיט וועמען האב איך ביזנעס מיט אייך מיסטער דזשעיקאבס צו מיט אים? האָט סעם געזאָגט, און זײַנע נאָזלעכער האָבן זיך פֿון אױפֿרעגונג צעשפּרײט, בשעת ער האָט אָנגעװיזן מיט זײַן האַנט אױף דעװן. מיט מיר! האָט דזשײקאָבס געענטפֿערט און מיט אײן האַנט זיך אַ קלאַפּ געטאָן אין זײַן ברוסט אַרײַן. דאַטס אָל! האָט סעם פֿון אױפֿרעגונג געביטן זײַנע שװערע גרױסע פֿיס אין די גאָר גרױסע צעלאָבעסעטע שיך. איך וויל אייך נישט פרעגן ווער עס האט אייך צוגעטראגן, עס איז אמת, מיר ווילן ארבעטן. קרייסט סעיק, מיר זענען נישט לעזי. ווער זאגט דען אז איר ווילט נישט ארבעטן? מישט זיך ווידער אריין דעיוו. שאר אפ! שרייט דער הויכער סעם צו דעיוון אין פנים אריין. שאר אפ יורסעלף! שרייט צוריק דעיוו, אויך גלייך סעמען אין פנים אריין. הא הא, נא פייטס! צעשפרייט דזשעיקאבס זיינע הענט אזוי אז מיט איין האנט פארדעקט ער סעם'ס פנים און מיט דער אנדערער דעיוו'ס. איך האב דיר געשיקט אהער ברענגען דערפאר וואס דו ביסט דער שטארקסטער און איך דער קלוגערער. זאג מיר סטרעיט אין מיין פעיס וואס איך זאל טון. וועיט א מינוט, איך האב נאכנישט געפינדישט. לעט מי טאלק. גיב מיר א טשאנס. איך האב איצט א גוטן קאסטומער ער וועט מיר פארשיטן מיט ארבעט, איז דאך אלרייט, אבער אלרייט ער ברויך צו האבן די ארדערס רייט עוועי און אין א הארי, אויב נישט גיט ער נישט קיין ארדערס, וועיט א מינוט, לעט מי פיניש, אויב ער וועט נישט געבן קיין ארדערס וועט איר נישט האבן קיין ארבעט, און אויב ער וועט יא געבן ארדערס וועט איר נישט קענען ארויספינדישן די ארבעט. עס איז נא יוז טו זיין א דאמבעל און נישט פארשטיין. יו אנדערסטענד? דו ביסט דאך נישט קיין גרינהארן, און איך מוז די פעקטערי מאכן גרעסער און אויך צונעמען אסאך הענט. באט וועיט א מינוט, איר די אלטע הענט וועט סיי ווי קריגן א שאו, מיסטער דזשעיקאבס, האט סעם אנגעהויבן ווען עס איז געקומען זיין געלעגנהייט צו רעדן, יו נאו, און איר ווייסט אז איך בין נישט קיין פייטער, איט טעיקס א לאנג טיים איידער איך ווער האט אינאף צו געבן יענעם א פייט. באט איט איז נאך נישט קיין פייט. קרייס סעיק, ווער וויל זיך פייטן? איר זאגט אלל רייט, ארדערס, אלל רייט, וואס דען עס איז גוט אז עס איז סלאו און מען פארדינט א קרענק, שור איז גוט אז עס איז ביזי, אבער וואס וועט אונז טון גוט אז איר וועט אנפילן דעם פלעיס מיט נאך הענט און אלע וועלן האבן קדחת מיט רויטן פאדעם?

האט דזשייקאבס איבערגעחזרט דאס דאזיגע ווארט מיט א ניגון און עס אויסגעזונגען און געקוקט אויף דעיוו'ן צו כאפן אויף זיין פנים עפעס א וואונק אדער א צייכן וועגן דעם ענין, אווערטיים? וואי נאט? איך בין א ספארט. פאר מיינע ארבעטער וועל איך טון אלץ אין דער וועלט. באט, פארוואס זייט איר נישט געקומען לייק דזשענטלמען און געזאגט, מיסטער דזשייקאבס, מיר ווילן ארבעטן אווערטיים? פארוואס קומט מיר אזא אינסטאלמענט אז מיינע ארבעטער מאכן א מיטינג אויף א ליידיגן לאט? און ווען איר זאגט מיר אז איר ווילט א מיטינג, נעם איך און גיי מיט אייך אוועק אין א האל און דינג פאר אייך דעם האל פאר א מיטינג. מיסטער דזשעיקאבס, האט דער הויכער סעם אנגעהויבן מיט זיין קאפ אראפגעבויגן ווי א פארשעמטער און שולדיגער, דיס טיים יו אר אלל רייט. זעסט מיינע הענד? נאו נאו, האט דזשעיקאבס אויפהייבנדיג זיך פון טיש אנגעהויבן צו שרייען אין דער גיך, איך וויל נישט קיין פייטס! נישט דאס! בעט זיך דער הויכער סעם ביי דזשעיקאבסן, איך מיין אז איך גיב דיר מיין האנעסט ווארט אז מ'האבן דיך נישט געוואלט טריטן שלעכט, מיר האבן נישט וואס צו קיקן אנקעגן דיר, דערווייל האט געטאן א פייף דער איינס אזייגער וויסל, דער הויכער סעם איז ווי אן אפגעבריטער אריין צוריק אין פאבריק אריין. צו די איבעריגע ארבעטער האט ער געטאן א מאך מיט דער האנט. ער האט געמיינט מיט דעם דאזיגן צייכן צו זאגן אז מען וועט ווייטער בלייבן דא ארבעטן. און די ארבעטער האבן געמיינט אז דער צייכן האט באדייט אז דער הויכער סעם האט דארט דעם באלעבאס גוט אריינגעזאגט און האט אים געלייגט אין דער ערד. און אין אָװנט האָט דעיװ געטאָן אַ קלאַפּ מיט דער האַנט אין אַ טיש. אַלע אַרבעטער זײַנען געבליבן שטיל און אָנגעשטרענגט געקוקט אױף דעיװן. דעיװ האָט אױסגעשריגן, בלאָזנדיק זײַנע רױטע באַקן, הײַנט אױף דער נאַכט אַרבעט מען אָװערטײַם! און אַלע װאַך-אַרבעטער און אַלע שטיק-אַרבעטער מוזן אַרבעטן אָװערטײַם, דאַטס אָל! אָװערטײַם?

די מאַשינען האָבן געיאָגט, און די פֿריילעכע פּענעמער פֿון די שטעפּערס און די מאַשינען, אַזוי ווי פֿון איינעם, וואָס פֿאָרט רייטנדיק אויף אַ פֿערד פֿאַר וואוילטאָג. עס איז געווען אַזוי פֿיל גרינקייט אין די פֿיס פֿון די שטעפּערס, און די מאַשינען זענען אַליין געגאַנגען אַזוי ווי באַשמירטע מיט פּוטער. און די צוויי, וואָס האָבן גענייט קנעפּלעך און פּעטלקעס, האָבן געזונגען, ציִענדיק מיט זייערע הענט נאָדל-פֿאָדעם נאָך דעם הויכקייט און טיפֿקייט פֿון ליד. דעיוו האט אנגעצונדן די גאז לאמפן און עס איז געקומען צו לויפן א יונגל פון דער אפטייק און גערופן דזשעיקאבסן צום טעלעפאן. דזשעיקאבס, ווי עס האט אויסגעוויזן, איז א דערשראקענער ארויס פון זיין שטוב, זיך געווישט די ליפן און געלאפן אין אפטייק צום טעלעפאן. אַז דזשעיקאָבס איז אַרײַן אין אַפּטײק, האָט אים דער אַפּטײקער אָנגעװיזן אױף אַ שװאַרץ רערל, װאָס איז געשטאַנען אױף דעם גלעזערנעם טיש. עס איז געװען דאָס ערשטע מאָל אין דזשעיקאָבסעס לעבן, אַז ער זאָל האָבן צו טאָן מיט אַ טעלעפֿאָן. דאָס האַרץ האָט בײַ אים זײער געקלאַפּט. ער האָט געטאָן אַ כאַפּ דאָס שװאַרצע רערל, און אָנשטאָט עס צוצולײגן צו זײַן אױער, האָט ער דאָס רערל צוגעלײגט צום מױל. דזשעיקאבס האט געהערט אז עס איז פארגעקומען אין דעם רערל עפעס אזוי ווי אפגעריסענע ווערטער פון א געקוילעטן. וואס מען האט צו אים געזאגט האט דזשעיקאבס נישט געוואוסט. דער אפטייקער האט באמערקט אז דזשעיקאבס האלט נישט דעם טעלעפאן ווי עס באדארף צו זיין, איז ער צוגעקומען און מיט זיינע ווייסע הענט און מיט א מאניער פון א זייער געלערנטן מענטש דזשעיקאבס'ן געוויזן ווי אזוי מען דארף האלטן א טעלעפאן. און ערשט איצט האָט דזשעיקאָבס געהערט, װי אַ געקױלעטער װיל עפּעס זאָגן, קים, קיר, קיר, און דאָס איבעריקע, זשום. האַלאָ, גוד איװנינג! שרײַט דזשעיקאָבס און לאַכט אומבאַהאָלפֿן אָט אין טעלעפֿאָן-רערל אַרײַן און אָט צום אַפּטײקער, װעלכער שטײט און קוקט אים אָן.

דאָס איז דזשײקאָבס! אָ, רעדט דער אַפּטײקער אין רערל אַרײַן, װאָס האָט איר געװאָלט? מאָרגן דעליװערן? האַ? מאָרגן? זאָגט איר מאָרגן? זאָגט אונטער דזשײקאָבס צום אַפּטײקער, מאָרגן, שור טינג, מאָרגן! יעס, סער, מאָרגן, שור טינג! שרײַט דער אַפּטײקער אין טעלעפֿאָן אַרײַן, גודבײַ, גודבײַ! א גוטע זאך אט דער טעלעפאן, וויל דזשעיקאבס ווי מאכן דעם אפטייקער א קאמפלימענט. איך וואלט באדארפט האבן אזא טעלעפאן ביי זיך אין שאפ. וויפיל קאסט אזא טעלעפאן? א דאלער א מאנאט. ציילט דער אפטייקער פון זיינע ווייסע ציין ארויס. אויב איר ווילט וועל איך אייך סובסקרייבן. איך בין אן אגענט. וואס? ביי אייך קריגט מען א טעלעפאן? וואונדערט זיך דזשעיקאבס און באקוקט די אפטייק מיט די גרויסע און קליינע פלעשער און סלויקלעך מיט די ווייסע פאפירלעך און מיט די אפגעדרוקטע נעמען פון די מעדיצינען. ביי מיר קריגט איר אלץ. האט דער אפטייקער געריבן זיינע ווייסע הענט און איז אוועק הינטערן גלעזערנעם טישקאסטן און געעפנט א בוך און פארשריבן דזשעיקאבסן פאר א טעלעפאן און אויפגעהויבן זיינע אויגן און געזאגט, איין דאלער מיט פופציג, פליז. דזשעיקאבס האט באצאלט און איז אוועק אהיים, און ווען נישט די פרייד וואס ער וועט שוין אויך האבן אן אייגענעם טעלעפאן וואלט ער זיך באדארפט שטארק פילן געפאלן פון דעם דורכפאל וואס ער האט געהאט אין אפטייק ביים טעלעפאן. ער האט סייווי נישט געקאנט פארגעסן זיין דורכפאל ביים טעלעפאן. און אהיים קומענדיג איז שוין געווען שטאק-פינסטער אינדרויסן, ביי אים אין שאפ איז געווען ליכטיג, און ווען דזשעיקאבס איז אריינגעקומען האט ער געטון א געשריי צו דעיוון, מען רייסט די הויט פון בראדוועי! העמדער! העמדער! מיסטער מאניס ווייסט שוין וואס אווערטיים איז, האט דעיוו געזאגט דזשעיקאבסן, און געשמייכלט פון דעם וויץ אויף מאניס'ס חשבון, און דו, ים קאטער, האסט געוואוסט וואס אווערטיים איז? שרייט אריין דער הויכער סעם אין שאפ אריין און צעלאזט זיך מיט זיין פרעסל איבער דעם העמד. שאראפ! ענטפערט דעיוו. שאראפ יורסעלף! ווער? האט געפרעגט א צווייטער פרעסער, כאטש ער האט גוט געוואוסט וועמען דער הויכער סעם מיינט, אבער עס איז, ס'איז אין שאפ געווארן אזוי געהויבן די שטימונג, אז עס האט זיך די ארבעטער א גלוסט געטאן צו מאכן שפאס, האט דער דאזיגער פרעסער א פרעג געטאן, ווער? איך מיין דעם פאָרמאַן אונדזערן, פאַרענטפערט זיך סעם, אויך וויסנדיק, אַז דער וויץ הייבט זיך אָן און מען דאַרף אַזוי ענטפערן, איך מיין דעם פאָרמאַן אונדזערן. אַ פאָרמאַן איז ער? שרייט דער רויטער פון זיין ווינקל. וואָס דען איז ער? פרעגט צוריק דער הויכער סעם. אַן עקספּרעסמאַן איז ער! שרייט איינער פון די שטעפּערס. אַן עקספּרעסמאַן איז ער? פרעגט צוריק אַן אַנדער שטעפּער. וואָס דען איז ער?

וואס דען טרייבט ער? די שיף מיט נייע הענט. דזשעיקאבס האט געשיקט אויף בראדוועי אזויפיל העמדער וויפיל עס האט זיין שאפ נאר געקאנט ארויסגעבן. מען האט אבער געריסן פון זיינע הענט נאך און נאך. דאס וואס זיינע ארבעטער האבן געארבעט אי ביי טאג אי ביינאכט איז נאך געווען ווינציג. דזשעיקאבס האט נישט געוואוסט וואס צו טון. ער האט געמוזט פארגרעסערן זיין שאפ און געמוזט ארייננעמען נאך מאשינען און נאך נייע הענט, אבער וואו האט ער געקאנט באקומען נייע הענט? און אויב מען האט שוין באדארפט באקומען נייע הענט האט מען געמוזט גיין אין קעסל גארדן צו דער שיף. און דזשעיקאבס האט מורא געהאט פאר קעסל גארדן. ער האט אזוי ליב געהאט אמעריקע, און אמעריקע איז געווען אזוי מזל'דיג פאר אים, אז ער האט מורא געהאט א קוק צו טון אויף קעסל גארדן, דארטן וואו די שיפן קומען אן מיט גרינע. נאר נויט ברעכט אייזן, און דזשעיקאבס האט געמוזט אויך איבערברעכן זיין מורא פאר קעסל גארדן, און איז אין א שיינעם טאג אראפגעפארן אהין. ער האָט זיך אױסגעפּוצט אין זײַן שענסטן גאַרניטער און אָנגעטאָן דעם שבתדיקן צילינדער-הוט און איז דאָרטן, אין קעסלגאַרדן, אָנגעקומען און זיך געװוּנדערט, װאָס עס זײַנען דאָ נאָך אַ סך אַזױנע, װי ער, װעלכע װאַרטן אױף דער שיף מיט גרינע. די אלע וואס זיינען געשטאנען און געווארט אויף גרינע האבן זיך געמוזט אויסשטעלן א ליניע פון איין זייט און א ליניע פון דער אנדער זייט. פארשטענדליך אז ווער עס איז אנגעקומען פריער דער איז געשטאנען נענטער צו דעם ברעג וואו די שיף האט באדארפט אנקומען.

קומען אראפ צום וואסער, שיפלעך ווייסע און שיפלעך בלויע לויפן ארום איבער דעם וואסער אהין און צוריק, איבער דעם ווייס געפלאסטערטן שטיינערנעם וועג קלינגען וואגנס און א שווערער טריט פון פערד. ארום און ארום זיינען הויכע פאבריקן, פאנען אמעריקאנער מיט שטערנדלעך און פאסן פלאטערן אין ווינט, עס פילט זיך דא אן אנגעשטרענגטקייט אזש עס נאגט ביים הארץ. וועט זי קומען? וועט מען זי אריינלאזן אהער אין לאנד? צי אפשר איז זי אומגעקומען אינמיטן ים? מיטאמאל איז געווארן א גערודער. די שיף קומט! די שיף קומט! אט איז זי! פון ווייטנס האט זיך דערזען די שארף פון דער שיפ'ס נאז. א ווייסע שיף און דער שארף פון דער נאז איז אינגאנצן שווארץ. דער קוימען אביסל אויף א זייט, אזוי ווי ביי אן אונטערגעטרונקענעם דער צילינדער-הוט. און ביי די שטאַכעטן אַזויפיל מענטשן. די שיף גיט אַ ברום. אַ דיקער קנויל רויך זעצט ביי איר פון קוימען און גייט אויף ביז צום הימל. די שיף גייט פּאַמעלעך און מיט אַ זייט אַריין צום האַפן.

א הויכער, לאנגער און דארער מאן מיט א קליין גרין קאפעלושל אויף זיין קאפ, און מיט קליינע שטיוועלעך אויף זיינע לאנגע און דארע פיס, און מיט זאקן ביז איבער די קני, און די שמאלע הויזן זענען אריינגעשטעקט אין די זאקן. א קליין קורץ לייבל אן ארבל, פארקנעפלט מיט אסאך קנעפלעך אויף זיין ברוסט, און א ווייס העמד מיט אנגעבלאזענע ארבל. נאך אים און ארום אים גרעסערע און קלענערע קינדער. די יונגלעך אויך אזוי אנגעטון אזוי ווי ער, און די מיידלעך מיט ברייטע קליידלעך און מיט פארביגע סטענגעס נאכגעהאנגען ארום זייערע אקסלען און פון זייערע פארפלאכטענע פלאקסינע האר, די מאמע פון אט דער דאזיגער פאמיליע אויך מיט סטענגעס פארביגע באהאנגען און מיט א ברייט אנגעבלאזן שלארעדיג קלייד, און ביי יעדן איינעם פון זיי אין די הענט א פאק אדער א טשעמאדאן. אויף די טשעמאדאנעס רויטע אנגעקלעבטע פאפירלעך. און דער מאן שמייכלט און איז אזוי אומבאהאלפן און בלייבט אלעמאל שטיין און קוקט זיך ארום און לייגט אוועק זיינע פעקלעך און הייבט זיי אויף און גייט ווייטער. דזשעיקאבס האט זיך פארלוירן אין דעם טומל פון אלערליי שפראכן און דעם געמיש פון אלערליי קאלירן און פענעמער. ער האט נישט געוואוסט וואס צו טאן, פון די אפענע טויערן פון קעסל גארדן האט געשטראמט א טייך פון מענטשן מיט רויטע פרישע באקן, געזונטע הענט, לויטערע אויגן און שמייכלענדיגע פענעמער. און די וואס זענען געשטאנען פון גאנץ פרי אן אין צוויי ליניעס און געווארט די דאזיגע נייע געזונטע און פרייליכע אימיגראנטן האבן זיך געטאן א ווארף אין דעם דאזיגן שטראם. אין דער לופֿט האָט זיך אויפֿגעהויבן דאָס געשריי פֿון אַלערליי לשונות, און עס האָט זיך געהערט דאָס פֿריילעך אויסגעשריי פֿון מענטשן, וואָס האָבן זיך נישט געזען לאַנגע יאָרן, פֿון מענטשן, וואָס האָבן באַגעגנט זייערע אונטערגעוואַקסענע קינדער, וועלכע זײַנען אַ מאָל ערגעץ איבערגעבליבן גאָר קליינערהייט, פֿון מענטשן, וועלכע האָבן באַגעגנט געליבטע זייערע, וועמען זיי האָבן פֿריִער אין ערגעץ נישט געזען, נאָר זיך פֿאַרליבט אין זיי דורך בריוו. פון מענטשן וועלכע האבן דא באגעגנט ארבעטער מיט פרישע געזונטע הענט און זיך מיט זיי געדונגען איבער דעם פרייז צי זיי ווילן ארבעטן פון טאג צי זיי ווילן ארבעטן אויף זייער אייגענעם חשבון. דזשעיקאבס האט געפרואווט אייניקע פון די נייע אנקומענדע און וואוהין ער איז צוגעקומען האט ער שוין דארט עמיצן געטראפן. אויפכאפן ביי יענעם האט דזשעיקאבס ניט ליב געהאט. איז ער אַזױ געשטאַנען, אַ פֿאַרזאָרגטער, און געביסן זײַנע ליפּן, און אין האַלדז איז אים געװען טרוקן. ער האָט דערזען אַ יונג מענטש, פֿון װעלכן עס האָט זיך אים געװאָלט לאַכן. פֿאַר װאָס האָט ער געװאָלט פֿון יענעם לאַכן? דערפֿאַר, װאָס יענער האָט מאָדנע אױסגעװיזן אין זײַנע זײער שמאָלע הױזן. נאך דאס וואלט ער אים מוחל געווען, זאל זיין שמאלע הויזן, אבער צילוואס איז זיין העמד ארויסגעשלעפט פון די הויזן ארויס און אריבערגעווארפן איבער די הויזן, נאך דאס וואלט ער אים אויך מוחל געווען. מוז זיין א פארטראגענע בריאה און האט פארגעסן דאס העמד אין די הויזן אריינצושטעקן. אבער פארוואס טראגט ער א רויט העמד? און פארוואס זענען זיינע האר אזוי פארוואקסן? און פארוואס איז זיין קאפעלוש אזוי צעדרייט פון איין זייט איז די ראנד אראפ ביז איבער די אויגן און פון הינטן איז די ראנד ארויפגעהויבן? און פארוואס בייסט ער פון אן עפל? און ווער איז ער פאר א מין גרינהארן? דזשעיקאבס האט אים אינגאנצן מבטל געווען ביי זיך אין הארץ און איז צו אים צוגעגאנגען און אים זיך געשטעלט אין וועג אזוי אז יענער האט גייענדיג אזוי און בייסענדיג דעם עפל זיך אין דזשעיקאָבסן אָנגעשלאָגן. פּאַרדאָן. פּאַרדען, לאַכט דזשעיקאָבס, אַן אונדזעריקער? יאָ, ענטפֿערט יענער און קוקט אָן דזשעיקאָבסן מיט אױסגעגלאָצטע אױגן. איר פֿאָרט אין ניו-יאָרק? װוּנדערט דזשעיקאָבס. איר זעט דאָך, זאָגט יענער און װיל אױסמײַדן דזשעיקאָבסן, זיך לאָזנדיק גײן װײַטער. אײַלט זיך נישט, נעמט אים אָן דזשעיקאָבס. װאָס האָט איר געװאָלט? פֿרעגט יענער שױן אַ ביסל שטרענג.

און וואו וואוינען זיי? איז דזשעיקאבס נייגעריג. איך ווייס נישט ווער איר זייט ר' איד, און איך קען אייך נישט. מיין נאמען איז דזשעיקאבס און איך האב א פאבריק פון העמדער. האט דזשעיקאבס זיך שוין געפילט ווי באליידיגט. און מיין נאמען איז איסאק, און נאר דאס שטרויענע רענצל מיין איז מיין פארמעגן. האט דער פרעמדער מיט פיל איראניע אין זיין שטים געזאגט. און וואס ווילט איר פון מיר? וואלט איך געוואלט וויסן. איך וויל אז איר זאלט גלייך אנהייבן צו ארבעטן ביי מיר, האט דזשעיקאבס געזאגט. איר האט שוין קיין צייט נישט? וואס איז דאס איילעניש אויף אייך? האט איסאק נישט פארשטאנען וואס דא איז. פריער וויל איך קומען צו מיינע קרובים אין הויז אריין, און איך וויל זיך ארומקוקן, דערנאך וועלן מיר זען.

אויב עס איז ריכטיג נומער הונדערט און אַכצן, דאן קען איך אייער זיידן, האט דזשעיקאבס דערפילט ווי עס באפאלט אים א מידקייט, הערסט? צי איך קען אייער זיידן? אייער זיידע ארבעט ביי מיר אין פאבריק! מיין זיידע ארבעט ביי אייך אין פאבריק? ווייסט איסאק נישט וואס צו טון, צי זאל ער זיך פרייען, צי זאל ער זיך נישט פרייען. הערט א צופאל, וואונדערליך! ווי עס קען פארקומען, וואונדערליך. אויב אזוי וועט איר שוין זיין מיינער, ווישט זיך דזשעיקאבס דעם שווייס פון שטערן, אייער זיידע מאכט ביי מיר א שיין לעבן. דא ביי אייך מאכט מען א לעבן? האט איסאק זיך געוויצלט, אבער ווי עס ווייזט אויס האט דזשעיקאבס נישט פארשטאנען דעם וויץ און געענטפערט, אז מען איז א מענטש מאכט מען א לעבן. אויף וואס איסאק האט געענטפערט מיט א שטומן האהא. וועל, ווי האלט איך מיט אייך? פרעגט דזשעיקאבס און קוקט זיך אום. וואס פאר א פאבריק האט איר? קוקט אים אן איסאק מיט זיינע גרויסע ברוינע אויגן. דזשעיקאבס דערשרעקט זיך פאר די דאזיגע אויגן און ענטפערט, ביי מיר מאכט מען העמדער. א לעבן מאכט מען ביי אייך און העמדער מאכט מען ביי אייך, שמייכלט איסאק גוטמוטיג, איך האב נאך צייט, איך וועל זיך באטראכטן. פון די גוטע ארבעטער וואס מען פרעגט אויף זיי, האט דזשעיקאבס געטון א טראכט צו זיך אליין, ער האט זיך געפילט זייער דערשלאגן, עס קומט אים נאך א בעסערע שטראף, פארוואס איז ער געגאנגען באגעגענען די שיף מיט נייע הענט? ער האט דאך אזעלכע גוטע ארבעטער, און כמעט מיט זיי ווי אפגעמאכט אז ער נעמט נישט אריין קיין נייע ארבעטער. וואָס זשע איז ער געקראָכן אַהער? איז שוין זיין וואָרט מער קיין וואָרט נישט? דזשעיקאָבס האָט שוין געזוכט אַן אויסרעד זיך אַרויסצודרייען פון דעם דאָזיקן יונגנמאַן מיט דעם רויטן העמדל און מיט די שמאָלע הויזן, ווען ער האָט פּלוצלינג דערהערט קולות פון זייער אַ באַקאַנט לשון. ער האָט זיך אַרומגעקוקט, אַהין, פון וואַנען די קולות זיינען געקומען, און איז אַ פאַרוואונדערטער געשטאַנען און נישט געגלייבט זיינע אויגן. אין א מינוט ארום איז ער שוין דארט געווען. ביי דעם גרויסן טויער פון קעסל גארדן זיינען געשטאנען גאנצע קופעס מיט מענטשן און פעק מיט בעטגעוואנט זיינען געלעגן אויף דער ערד. מאמעס מיט פאטשיילעס אויף זייערע קעפ האבן געשריגן אויף דעם קליינווארג וואס איז געקראכן אויף די פעק בעטגעוואנט. די דאזיגע מאמעס זיינען געגאנגען אנגעטאן זייער ארעם און אפגעלאזן. און די קינדערלעך זיינען דווקא געווען ארומגעוואשן און פארקעמט נאר וואס פון אונטערן קעמל ארויס. אבער די פענעמער פון די קינדערלעך זיינען באלד אויף דעם ארט ווידער פארשמירט געווארן פון דעם וואס זיי האבן געגעסן פאווידלע מיט ברויט און פון דעם וואס זיי האבן זיך פון גרויס פרייד געוואלגערט אויף דער ערד. די טאַטעס פֿאַרזאָרגטע, מיט אױגן צום הימל געהױבן, אָדער צו דער ערד אַראָפּגעלאָזט. מען האָט אײנס דאָס אַנדערע געטרײסט, דאָ שטײענדיק אױף דער ערד פֿון דעם נײַעם לאַנד. מען האָט געלאָזט אַ טרער פֿון דעם אַנדערנס עלנטקײט דאָ אין דעם נײַעם לאַנד. מען האָט זיך געבײזערט אױף דעם קאַפּיטאַן פֿון שיף, פארוואס ער האט זיי אזוי שפעט אריינגעלאזט אהער אין דעם נייעם לאנד, שוין נאך אלעמען, ווען אלע אנדערע, די סלאוון, די דייטשן און די אונגארן, זענען שוין ערגעץ מסתמא אין לאנד און שוין פארכאפט וואו ס'איז נאר דא אן ארט, און וואס איז זיי געבליבן, זיי, די ארעמע און עלנטע? אויף דעם דאָזיקן געפּילדער איז אָנגעקומען דזשעיקאָבס און זיך פּשוט מחיה געווען. עס איז אים באַלד אײַנגעפֿאַלן אַ פּלאַן. און ער האָט זיך שוין אָנגעהויבן האַלטן גרויס מיט דעם דאָזיקן פּלאַן. ערשטנס, וועט ער רײַך ווערן פֿון דעם פּלאַן. און צווייטנס, אַז ער וועט דערציילן וועמען פֿון זײַן פּלאַן, וועט יענער משוגע ווערן פֿון פֿרייד. דער פּלאַן זײַנער איז געווען אָט וואָס.

דזשעיקאבס וועט קענען מאכן די ארבעט, און אין דער פאבריק ביי אים וועלן די ארבעטער גארנישט וויסן פון דעם פלאן. דזשעיקאבס איז געווען שטארק צופרידן מיט זיין פלאן. ער איז אזוי געווען פרייליך אז ער האט דעם ערשטן איד וואס ער האט א כאפ געטאן ביי א האנט שיר אים די האנט נישט צעקוועטשט פון אזויפיל דריקן יענעם דעם ווארעמען פרייליכן שלום עליכם. ווי גרויס איז אייער פאמיליע? וואס? אוי, א ווייב מיט קינדער, האט דער איד געענטפערט מיט הכנעה און זיך געגלעט דאס שווארצע שפיציג בערדל און געטראכט, אט האט דער רבונו של עולם שוין צוגעשיקט א גואל. וויפיל קינדער? שרייט דזשעיקאב צו דעם איד. דער איד טראכט זיך אז דער אדון איז א בייזער, פארוואס האט דער רבונו של עולם נישט צוגעשיקט א גוטהארציגן גואל? און ער ענטפערט, פינף. און מיט איינעם טראָגט זי. דערבײַ האָט ער אָנגעוויזן אויף אַ פֿרוי, וואָס איז געזעסן אויף אַ בינטל מיט בעטגעוואַנט. ווילט איר מאַכן אַ לעבן? וואָס זאָגט איר, זאָל איך מאַכן? פֿאַרשטייט נישט דער ייִד. צי איר ווילט מאַכן אַ לעבן? אַ לעבן אויף אײַך, אַ געזונט אויף אײַך, זאָגט דער ייִד מיט הכנעה. איך האָב דאָ קיינעם נישט, כאָטש נעם און וואַרף זיך אין ים אַרײַן. נאָר דזשעיקאָבס לאָזט אים נישט ענדיקן און זאָגט צו אים, קלאַפּנדיק אים אין דער אױסגעבױגענער פּלײצע דער בײנערדיקער, זאָרגן באַדאַרפֿט איר נישט. דאָ איז אַ לאַנד, װוּ אַלע דאַרפֿן אַרבעטן. װײסט איר װאָס דאָס מײנט? װאָס דען? איך װײס נישט. למשל, אַ בלעכער, אַ שוסטער, אַ זײגערמאַכער. װאָס זײַט איר פֿון דער הײם? איך? א גארנישט. כ'ווייס דארט, צוגעהאנדלט, געמעקלערט און גענומען די ירושה שטוב און זי פארקויפט און געקומען קיין אמעריקע. דא וועט איר מוזן ארבעטן, זאגט דזשעיקאב שטרענג, אז נישט וועט מען אייך צוריק ארויפזעצן איבער דעם ים. טאקע? וואס דען? איך בין געקומען דא נישט ארבעטן? ווילט איר ארבעטן ביי מיר? פארוואס נישט? גוט, שטייט זייט מוחל דא ווארום איך באדארף נאך עטליכע אידן, וועל איך אייך אלע צונויפנעמען און אייך אריינפירן אין שטאט אריין. דערהער דאס איז דער איד געווארן מלא שמחה, און דאס ווייב זיינס האט זיך ארשט פאר פרייד נישט געקאנט אויפהייבן פון ארט, זי איז שיער פון פרייד נישט געבליבן זיצן מיט אפגעשטארבענע גלידער, אדער ווער ווייסט אפשר חלילה געוואלט מפיל זיין. אבער איר מאן האט זי געטאן א שלעפ מיט ביידע הענט און זי אויפגעשטעלט אויף די פיס. דערווייל איז געווארן א געוואלד צווישן אלע אידן דא. מען איז געקומען דינגען ארבעטער! מען איז געקומען דינגען ארבעטער! און באלד האט מען ארומגעסטומפעוועט דזשעיקאבסן פון אלע זייטן און צו אים געשטרעקט הענט, נעמט מיך! נעמט מיך!

און דאס בלויקייט פון ים האט געצויגן צו זיך און בארואיגט. איסאק האט, שטייענדיג ביים ברעג, צעשפרייט. צעשפרייט זיינע נאזלעכער און אריינגעאטעמט בארואיגונג. אים איז שטארק געפעלן די שטאט. ער האט זיך ארומגעקוקט פון אלע זייטן. מויערן הויכע מיט פענסטערלעך א סך, דאס געפילדער פון רעדער און דאס געשריי פון די מענטשן, און כוואליעס פון רויש און טומל זענען געשוואומען פון ערגעץ ווייט. די זון איז דא א זון ווי אומעטום, און דער הימל איז דא א הימל ווי אומעטום. פארט-ארבעטער גייען אהיים פון דער ארבעט מיט זייערע פעקלעך אויף די פלייצעס, פארברענטע פון דער זון און פון געזאלצענעם וואסער, אזוינע מידע, גייען אין שורות און לאכן הויך און געזונט און רעדן צווישן זיך. פיינע הערן און דאמען גייען אויף דעם טראטואר אזוי ווי אומעטום. איסאַק דערזעט אַ פּאָליצײ-מאַן, גײט ער צו צו אים און פֿרעגט אים אױף דעם ביסל ענגליש, װאָס ער האָט זיך אױסגעלערנט אין דער הײם, װוּ איז דילענסי-סטריט, פּאַרדאָן? דילענסי-סטריט? קוקט אים דער פּאָליצײ-מאַן אָן און שמײכלט, אַװדאי פֿון דעם רױטן העמדל מיט די שמאָלע הױזן, אָבער ער טוט עס אַזױ, אַז דער פֿרעמדער זאָל עס נישט באַמערקן. יו טעיק דעט קאר, סי דעט קאר, ענד גאו סטרעיט טו דילענסי סטריט. איסאק האט זיך נישט געוואונדערט פארוואס ער האט נישט פארשטאנען אפילו איין ווארט, ווארום דער קלאנג פון די ווערטער איז געווען אזוי אויסגעמישט און אזוינס מאדנע אויסגעצויגען און כמעט ווי אומהערבאר. אַזױ װי ער װאָלט נישט גערעדט מיט דער צונג, נאָר אַרױסגעשאָסן די װערטער פֿון דער נאָז אַרױס. אָבער דאָס, װאָס דער פּאָליצײ-מאַן האָט אָנגעװיזן אױף דעם טראַמװײ, האָט כּמעט װי געראַטעװעט די סיטואַציע. איסעק האָט אים באַדאַנקט מיט אַ הײב אין דער הײך פֿון זײַן צעדרײטן הוט און איז מיטן קלײנעם שטרױענעם רענצל אַװעקגעגאַנגען צום טראַם. און ווען ער איז געזעסן אין קאר אויף דער שטרוי-געפלאכטענער באנק און זיך געוויגט אהין און אהער פון דעם וואס די קאר האט זיך געדרייט גאס איין גאס אויס האט ער געפרואווט נאכמאכן דעם פאליציי מאן און עס איז ביי אים ארויסגעקומען עפעס מאדנע און קאמיש. איסעק האט געהאלטן דאס שטרויענע רענצל אויף די קני און געהיט דעם קאנדוקטאר. ווארום דער קאנדוקטער איז גראד געווען א רוסיש-יידישער בחור פון אדעס, און זיך שיר נישט צעלאזן דא אין דער קאר ארויסצוווייזן זיין שיינעם אדעסער רוסיש, ווען ער האט נישט מורא פאר א פארבאהאלטענעם אינספעקטאר. יעדער פאסאזשיר איז דא מעגליך א פארבאהאלטענער אינספעקטאר. אבער דילענסי סטריט, וועט ער פאר אים א געשריי טאן.

מאמאליג מיט ברינזע דילענסי סטריט. איסעק איז אראפ פון קאר און האט זיך געלאזט גיין זוכענדיג דעם נומער הונדערט מיט אַכצן. דאס איז אים אנגעקומען זייער גרינג און אין א מינוט אדער צוויי איז ער שוין געווען אין דער אפענער טיר פון זיין באבעס שטוב. איציקל האט זיך שעווע געטון א כאפ מיט ביידע הענט ביים קאפ. באבע, און איסעק האָט אַראָפּגעלאָזט דאָס רענצל אויף דער פּאָדלאָגע און איז אַרויפֿגעפֿאַלן אויף זײַן באָבע שעווע, זי געקושט אין ביידע באַקן, און זי האָט אים אויך געקושט אין ביידע באַקן, און דערנאָך האָבן זיי זיך איינס דאָס אַנדערע אָפּגעלאָזט פֿרײַ, און עס האָט זיך אָנגעהויבן, איציקל! באָבע, ווי קומסטו אַהער? מיט דער באַן, מיט דער שיף און מיטן טראַמווײַ. פארוואס האסטו נישט געשריבן אז דו קומסט? נישט געווען קיין צייט. וואס טוט דער טאטע און די מאמע ווען איך האב זיי פארלאזט געזונט און די מאמע דיינע האט דיך געלאזט פארן? נישט געלאזט אבער געמוזט וואס הייסט געמוזט באדארפט שטיין צום פריזיוו, גלייך געטאן. פרייט זיך די באבע שעווע, ווען איך האב עמיצן צו שיקן אויף דעם זיידן מאניסן, ווען קומט דער זיידע געווענליך אהיים? אט באלד, ווען די זון זעצט זיך, וועלן מיר ווארטן ביז ער וועט אהיימקומען. איציקל! האָט שעווע ווידער אַ מאָל אָנגעהויבן מיט אַ קוויטשע־קול, באָבע, ווי אַזוי האָסטו אַליין געטראָפן? וואָס בין איך אַ קליין קינד און מען האָט דיך אַריינגעלאָזט פריי? מען האָט מיר נאָר געפרעגט צי איך האָב געלט. נו, האָב איך זיי געוויזן געלט. נו, נו, האט מען מיך געהייסן גיין, מארש, אוי איציקל, ס'איז מיר דא געווען סקוטשנע, האסט גלייך געטאן וואס דו ביסט געקומען, באבע, א גלאז טיי און א סוכארל האט ער זיך געמאכט היימיש, באלד מיין קינד, נעם און וואש פון זיך אפ דעם שטויב פונעם וועג. איסאק האט אראפגענומען זיין הוט און דאס מאדנע ברייטע רעקל, און איז געבליבן אין דעם רויטן העמד מיטן גארטל ארומגעגארטלט. דאס האט אים געגעבן א שלאנקן אויסזען, און די פעך-שווארצע האר זענען געפאלן אויף צוריק פון דעם ווינקלדיגן שטערן און געגעבן זיין פנים א דורכגעלייטערטע ווייסקייט.

און ווי פילסטו זיך געזונט? דאכט זיך מיר באבע אז דו ביסט יונגער געווארן. יא, יונגער געווארן, שמייכלט שעווע. כ'וועל נישט האבן וואס צו טון, נאר גיין און נעמען יונגער ווערן. וואס איז דא מיינסטו, א לאנד וואו מ'ווערט יונגער? שעווע האט אים שוין געוואלט דערציילן וואס זי און מאנעס האבן דא געהאט אין אמעריקע, אבער זי האט באלד אין דער מינוט חרטה געהאט און בעסער פארפירט מיט אים א שמועס וועגן דעם ווי אזוי ער קומט פלוצלינג קיין אמעריקע. זי האט אנגעגאסן טיי און געזאגט, יא, דאכט זיך האסט געזאלט ווערן א דאקטער, שיער נישט געווארן, לאכט איסאק נאר מען האט זיך דערזען און מיר פון דעם אוניווערסיטעט ארויסגעווארפן, ארויסגעווארפן? דערשרעקט זיך שעווע פארוואס? ארויסגעווארפן? פארוואס? איך האב געמאכט א לאך אין צאר'ס קאפ האט ער זיך געוויצלט אבער שבע האט נישט אויפגענומען דעם וויץ זי האט ווידעראמאל דערשראקן איבערגעפרעגט א לאך אין קיסר'ס קאפ אוי! איך האלט נישט אויס נישט אין זיין קאפ נאר אין דעם בילד פון קיסר וואס איז געהאנגען ביי אונז אין קלאס. מיר האבן שרעקליך פיינט געהאט אונזער לערער און דארט וואו ער פלעגט מיט אונז לערנען אין דאס בילד פון ניקאלאיען, האבן מיר געמאכט א לאך אין בילד, מען האט דערזען עס איז געווארן א טומל, ווער האט געמאכט דאס לאך אין צאר'ס קאפ? מיר האלטן זיך שטאל און אייזן אז מיר וויסן נישט, האט מען אונז אלע ארויסגעווארפן פון אוניווערסיטעט, מ'וואלט מיך דאך געקאנט חלילה פארשיקן דורך שווערע הענט, דערפאר בין איך דא אין אמעריקע פֿאַרזוכט. איסאַק, און בײגט זיך צום גלאָז. און זופּט ענערגיש פֿון גלאָז. איך בין אַנטלאָפֿן נאָך אײדער װאָס װען. עס װעט מסתּמא דאָרט זײַן אַ גאַנצע אױספֿאָרשונג און מע װעט זוכן איסאַקן, און איסאַק איז נישטאָ. סוף פֿון זײַט איינס, קאַסעט זעקס.